מרים און אהרן האבן גערעדט לשון נקבה ותדבר וועגן משה, אויף משה. וואס האבן זיי גערעדט? וועגן וואס ווייסן אונז די סאבזשעקט? אודות האשה הכושית אשר לקח. וועיט, ווער איז? ער האט גענומען א אשה כושית? כ'האב קיינמאל נישט געהערט. יא, כי אשה כושית לקח. דיס טרי ליינס אר אלל ווי נאו אבאוט די האול סטארי, לא פחות ולא יותר. זיי האבן גערעדט אויף אים, וועגן די סאבזשעקט. טאקע איז אזוי געווען. און מער פון דעם. די פרטים ווייסן אונז נישט, נאר וואס האט זי געזאגט, ויאמרו, הרק אך במשה, משה איז עפעס די איינציגסטע נביא, אונז זענען אויכעט. און וואס שייכות אשה כושית, וואס גייט דא פאר? עד כאן וואס עס שטייט. און וישמע ה', די אייבערשטער האט געהערט, די אייבערשטער הערט דאך אלעס, דא האט ער געהערט ספעשל. יעצט זאלסט וויסן, והאיש משה, משה איז בכלל נישט אזוי ווי זיי זאגן, זיי זאגן אז ער איז עפעס א, אזוי זעהט אויס, אך במשה דבר השם, ער האלט זיך גרעסער פון אונז, אונז זענען אויכעט, גראדע משה עניו מאוד מכל אדם, בכלל נישט, אינטערעסאנט אין די פריערדיגע פרשה האבן מיר געזעהן בפירוש משה זאגט, מי יתן כל עם השם נביאים, מען האט נישט קיין פראבלעם אז יעדער איינער זאל זיין א נביא. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרן ואל מרים, זאגט די משה גלייך צו משה, וואס קומט אריין משה, וואס דער ער האט אויך געהערט, און גייטס אלץ אין אוהל מועד, גייען זיי אלע, און קומט די אייבערשטער, וירד ה' בעמוד ענן, נישט אלעמאל זעט אויס ס'איז געווען די עמוד ענן, ס'קומט ספעשל, און ער קומט בכעס, דאס זעט מען אסאך מאל די פרשה, אז וירא כבוד ה' איז, ער קומט מיט א ברוגז פנים, און ער שרייט, און ער זאגט ויקרא, אזוי ווי ויקרא אל משה, ויקרא אהרן און מרים, גייען גייען זיי ארויס, ארויס, אינטערעסאנט, הייסט ווי פון ווי זענען זיי ארויס געגאנגען לכאורה אין די אוהל מועד, דא די אייבערשטער רעדט מיט זיי אינדרויסן, משה איז געבליבן אינעווייניג, און ער רעדט מיט זיי אינדרויסן. און ער זאגט זיי הערטס אויס, ענק האבן אויב ווען האט אן ווען די אייבערשטער רעדט מיט ענק, די אייבערשטער רעדט און ער זאגט ווען די אייבערשטער רעדט מיט ענק ווען הויה רעדט מיט ענק איז במראה בחלום אליו הייסט אליו צו אים צו דער וואס מען רעדט צו דער נביא לא כן עבדי משה משה מיין קנעכט עבדי איז דא א לשון חביבות דא יא נישט קיין א קנעכט.

עד כאן דעם אייבערשטער'ס דרשה, ויחר אף השם און ער רעגט זיך, וילך און ער גייט זיך, פארמאכט די טיר. און מיטאמאל מרים איז א מצורע, קומט אריין און אהרן דרייט זיך אויס און ער זעט, שטייט צוויי מאל יא כאילו די פאקט און נאכדעם אהרן באמערקט זי איז א מצורע. זאגט אהרן פאר משה, גייט ער צו משה און זאגט, איך בעט דיר בי אדוני, יא יעצט איז ער זיין האר, משה עבדי פון השם אבער אדוני אויף של אהרן, איך בעט דיך זיי אונז באשולדיג מיך נישט אונז האבן זיך באנארישט האבן געזינדיגט. זיי נישט קיין מת, אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו, וואט? אפשר מיינט עס, זיי נישט דו, אדער דיין מרים זאל נישט זיין, אל נא תהי' מרים זאל נישט זיין אזוי ווי א טויטע, אזוי ווי א טויטע בעיבי, א נפל וואס ווערט געבוירן, און ס'איז כאילו שוין אויפגעגעסן האלב פון זיין פלייש, ס'הייסט, ס'זעט אויס אז א מצורע זעט עפעס אזוי אויס, ענליך צו א נפל, אזא מצורע דומה למת, ממש א פסוק דא, און ס'איז עפעס אזוי ווייס, עפעס אזוי ויאכל חצי בשרו. און וואס טוט משה? ער שרייט צו די אייבערשטע, אל נא רפא נא לה, משה כאילו ער זאגט נישט גארנישט, נאו פראבלעם, איך האב מוחל געווען, ס'איז בכלל נישט גורס די גאנצע דין ודברים צו יא נואלנו צו יא חטאנו, ער בעט בעט פשוט די אייבערשטער זאל מרפא זיין מרים, וואס זאגט די אייבערשטער? איך וועל עס גלייך מרפא זיין, ווען די טאטע שפייט אויף איר, ס'הייסט איז מבזה, זי האט זיך געחאצקעט און זיך צעקריגט, וועט זי זיין זיבן טעג תכלם, וואס מיינט תכלם? זי וועט זיך אפשר דרייען ביי דעות, עפעס אזוי זיין פארשעמט. איז לפחות זיבן טעג זאל זי זיין, אזוי ווי א מצורע מוסגר, מ'פארשפארט אים זיבן טעג, נאכדעם נאך אן עם. עס שטייט נישט ותרפא, ווען איז געווען די רפא נא, אפשר גלייך, אפשר נאכן זיבן טעג באמערקט מען אז עס איז שוין נרפא, אזוי ווי ביי די מצורע מוסגר. און אזוי איז געווען, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, און אינטערעסאנט, עס האלט זיך אלץ מעשיות פון די חניה, פון די נסיעה, יא, איז דא קאנעקט זיך די מעשה אויך. דאס אלץ איז געשען בשעת חניה, מען איז נישט געפארן, די עולם איז נישט, והעם לא נסע עד האסף מרים, ביז מרים איז צוריק געקומען, איז מען נישט געפארן ווייטער, וואס וואס לערנען אונז פון דעם? אז מ'האט געווארט פאר איר, כאילו ס'איז קאנעקטעד צו די גאנצע ענין פון על פי השם יחנו, זייער אינטערעסאנט, די אייבערשטער האט געשטאנען פתח האהל די זעלבע עמוד ענן וואס ווייזט אונז צו גיין, און ווי לאנג מרים איז געווען אינדרויסן, אפשר מרים איז עפעס וויכטיג דא, הגם אז זי האט גערעדט דא אויף אהרן און אויף משה און ס'איז עפעס א חוצפה, און וואס איז מיט אהרן אהרן האט אויך גערעדט שטייט נישט גארנישט, אויך א עפעס איינע פון די חידות פון די פרשה, און צוריק צו די מחנות צו די מסעות מ'פארט טאקע. פון חצרות צו מדבר פארן, אינטערעסאנט מדבר פארן, אונז האבן געדענקט און פריער איז געשטאנען גלייך מ'איז געפארן פון מדבר סיני צו מדבר פארן, זעט אויס אז אלע מעשות צווישן זענען געשען אויפן וועג, צווישן מדבר סיני און מדבר פארן איז דא חצרות, איז דא קברות התאוה, איז דא מתאוננים, תבערה, די אלע פלעצער זענען ערגעץ אויף די וועג.